לערנינג טודעי א שיחה פרקי אבות פרק שישי חלק י' ז' און ווי מעקינג א סיום אן חלק י' ז' ווי לערנינג וואן שיחה באט הועווער לערנס די טו שיחות י' ז' איז דאן און סיום אויף אויף חלק י' ז' און א סיום אלסא אן פרקי אבות פרק שישי just to mention something very interesting number one it's a very ווערי פאסינעטינג שיחה פשוט אינטרעסטינג, די משנה איז נאט אנדערסטוד בכלל, די רבי העז סעווען קוועשאנס אויף די שיחה אן דיס משנה, און ביי די ענד אוו די שיחה קאמס א עיט קוועשאן און בינג ענסערד אקארדינג טו וואט ווי לערנט די יסוד וואט די רבי איז גיווינג חידוש נפלא וואט רבי מאיר מינס, די משנה אוו רבי מאיר איז נאט אנדערסטוד ביקאמס א משנה וויט די רבי'ס עקספלענעישאן ביקאמס נהוראי, יו נאו ליכט, רבי מאיר. אדערווייז ווי דאנט אנדערסטענד נאטינג. סאו דזשאסט טו מענטשן דעט דיס איז נאט א חלק אוו שס, איטס נאט א חלק אוו פרקי אבות בכלל. און דעטס וויי די פירוש המשניות לרמב"ם דערס נאטינג אבאוט פרקי אבות פרק שישי. וואט איז איט איז רבינו הקדוש מעיד די משניות הי דיד אלל די משניות און דען לעיטער אן איי דאנט נאו דזשענערעישן לעיטער אר מער לעיטער הי טוק פון תנא דבי אליהו רבה פון מסכת כלה רבתי דעי אקיומילעיטעד א לאט אוו משנה'ס דעט דער וואז ענד דעי מעיד איט אינטו קנין תורה איטס קאלד ביקאויז דער איז סיקס שבתים ביטווין פסח און שבועות און ווי אלוועיס סעי פרק סיקס וויקס דער איז נאו סיקס פרק סאו דעי עדעד איט אן און מעיד איט פרקי אבות באט איטס ריעלי נאט פרקי אבות און איטס נאט נאט דיס אקעי אוי סאררי רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' מען רעכנט דערנאך אויס אסאך דברים צו וועלכע דער עוסק בתורה לשמה איז זוכה. ר' מאיר סעיס הועווער איז לערנינג תורה לשמה, ווי גאנא לערן לעיטער וואט די רבי מיענס לשמה, ווערי ווערי דיפ אנדערסטענדינג וואט איט מיענס לשמה, סאו הי'ס מעריטעד הי'ס געטינג א לאט אוו טינגס, און ר' מאיר איז קאנטינג אוט וואט די טינגס איז. דער רבי איז אסקינג א ביוטיפול קוועשן, קוועשן נאמבער וואן. דערס גאנא בי א קוועשן נאמבער וואן אן הו איז רב מאיר טאלקינג טו, דען דערס גאנא בי טרי קוועשנס אן די משנה איטסעלף, און טרי קוועשנס אן די לשון אן די גרעמער אוו רב מאיר, וויי איז הי סעיאינג טינגס דעט הי נעווער יוזד דיס קיינד אוו לענגוויטש. דארף מען פארשטיין וואס פאר א סוג אידן איז רב מאיר אויסן מיט זיינע, טו הום איז הי טאלקינג, ממה נפשך, אידער וועי רעדט ער וועגן א אידן וואס זיין לערנען איז שוין לשמה טא וואס איז אים נוגע אז ער וועט זוכה זיין צו דברים הרבה,

וואס איז אים נוגע אז ער וועט זוכה זיין צו דברים הרבה, דעטס נאט היז היז היז גאול. ער לערנט דאך לשמה מצד דעם תורה אליין, און נישט צוליב די דברים צו וועלכע ער איז זוכה, סאו וואט אר יו טעלינג אים? נאו לעטס גאו און סי איף הי טאלקס טו סאמבאדי הי וואנטס טו אינקארעדזש אים טו לערן תורה לשמה, און אויב עס רעדט זיך וועגן א אידן וואס האלט נאך נישט ביים לערנען תורה לשמה, און די כוונה איז צו באווירקן, הי וואנטס טו העוו ען עפעקט אן אים, ער זאל לערנען תורה לשמה, וויבאלד ער וועט לערנען בכדי צו דערגרייכן די דברים הרבה, וועט ער דאס ווידער נישט זיין קיין לימוד לשמה. סאו מוטשע זיך, הו יו טאלקינג טו? די רבי איז גאנע גיוו א ענסער, א געשמאקע ענסער, באט די רבי איז גאנע סעי איי קענט יוז איט, און ווער גאנע סטעי וויט די קוועשאן, ענד אין אות ב' איז גאנע בי די אדער סיקס קוועשאנס. לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז דאס על דרך ווי דער ביאור פון רמב ם, לכאורה ווי קען יוז די רמב ם רייט דעיר, ווייל די רמב ם סעיז אבאוט לערנינג תורה, ווי קען יוז איט היער טו? וואטס די רמב ם סעיאינג? רמב ם סעיז, אין דעם וואס די תורה איז מבטיח גשמיות'דיגע טוב אלס שכר פאר לימוד התורה און קיום המצוות, כאטש אז לכאורה איז דאס נישט בערך צו זיין א שכר פאר תורה און מצוות. די תורה סעיז וואס שאפט אויף די גאנע אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם מיט אלע גשמיות'דיגע טינג. דיס איז א ריווארד פאר לערנינג תורה? נאט עט אלל! איטס נאטינג טו דו, איטס נאט אין לעוועל בכלל אויף תורה דיס איז עס. סאו וויי איז די רמב ם סעיאינג וויי איז די אייבישטער טעללינג אס טו דו איט אז דאס איז בכדי איטס נאט א ריווארד. דיס איז נאט די שכר, שכר איז גן עדן און שכר איז רוחני, סאו וואט איז איט? סאו די רמב ם סעיז אז דאס איז בכדי א איד זאל וויסן שאם נעשה, קוואטעישן פון די רמב ם, שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה וכו'. וואט דאז איט מין? מינס ווערי סימפל, איף יו גאנע דו די תורה מיט שמחה און מיט העפינעס, די אייבישטער איז גאנע טעיק עוועי, איז גאנע גיוו יו גשמיכם בעתם, פרנסה, נחת, עניטינג יו ניד, העלט,

ער איז גלייך ממשיך ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו ר' מאיר איז ממשיך וואן אוו די טינגס איז דעט די האול ווארלד איז ווארט פאר אים וואט דאס איט מיין דער רבי איז עקספלעינינג איט וואס מיינט אז נישט נאר זיינען די עניני עולם נישט מבלבל נאר אדרבה די גאנצע וועלט איז כדאי הוא לו די וועלט איז גאנע העלפ אים אוט די ענינים פון וועלט העלפן אים ארויס ער זאל קענען קומען עוסק זיין אין תורה בתוך מנוחת הנפש סאו די תירוץ איז א ווערי געשמאקע תירוץ ר' מאיר סעז די סיים טינג וואט דער רמבם סעז די יעודים וואט דער אייבישטער גיבס איז נאט די גשמיות ביקאז איטס נאט רילעיטעד איטס נאט סאמטינג דעט יו קען פעי מיט גשמיות'דיגע עניינים אויף תורה וואט איז איט איט גיבס אס פשוט דער אייבישטער איז גאנע גיוו אס עווריטינג טו בי עיבל טו לערן במנוחה דער רבי סעיז באט איי קענט יוז איט דער ביאור איז אבער נישט מספיק ווייל דאס פארענטפערט נאר עטליכע פרטים אין די זאכן וואס ר' מאיר רעכנט אויס אבער כמה וכמה פון זיי האבן נישט קיין שייכות צו דער באווארעניש פון יסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה

סאו ווי סטיל בעק טו די קוועשן, הו איז ר' מאיר טאלקינג טו? איז הי טאלקינג טו סאמבאדי הו איז לערנינג תורה לשמה? היז נאט אינטערעסטעט אין אלל דיס ענינים, איף היז טאלקינג אבאוט סאמבאדי דעט איז נאט לערנינג תורה לשמה, יו טעלינג אים לערן תורה לשמה, יו גאנע געט סטאף, סאו איטס אגעין נאט לשמה. אות ב' אין די זאכן וואס ר' מאיר רעכנט אויס זענען דא אזעלעכע אויף וועלכע עס פאסט לכאורה אים בכלל נישט צו זאגן אז זיי זענען דער שכר פאר עוסק בתורה לשמה דווקא, ולדוגמא אחדים. כ'רעד פון זיי האבן געוואלט. וואט יו טעלינג מי? אפטער אלל ר' מאיר סעז דעט א עוסק בתורה לשמה איז געטס ריווארד סאם טינגס די רבי סעז איי ברינג יו א עקזעמפל אוו טרי טינגס דעט דאזענט מעיק עני סענס באט ר' מאיר סעינג דעט ביקאוז אוו לערנינג לשמה יו גאנע געט דיס ענינים נאט עט אלל א' די פירסט טינג איז אוהב את המקום אוהב את הבריות יו גאנע לערן תורה לשמה יו גאנע בי זוכה צו האב צו לאוו די אייבישטער און לאוו א אידן רבונו של עולם אויף דעם איז דאך דא א חיוב מצוות עשה מן התורה ואהבת את ה' אלקיך ואהבת לרעך כמוך, העז נאטינג טו דו אינגאנצן וויטש איף יו לערן יו דאנט לערן, יו לערן לשמה יו דאנט לערן לשמה, ס'איז א מצוה טו לאוו די אייבישטער לאוו א דזשו, סאו וואט יו טעלינג מי דעט עז א שכר אויף לערנינג תורה לשמה יו גאנע געט דיס, דאזענט מעיק סענס, ב' מרחקתו מן החטא, איטס גאנע דיסטענס דעם, איטס גאנע טעיק הים אוועי פראם סינינג, דארף מען דען אנקומען, יו ניד, צו דער מעלה מיוחדת פון שכר פאר תורה לשמה בכדי צו דערווייטערן א אידן פון א חטא, דעטס וואט ווי ניד, איף יו לערן תורה לשמה יו גאנע בי אוועי פראם עבירה, דערויף איז גענוג דער הרגש פון יראת עונש, יראת חטא, איף יו מעדיטעיט א סעקאנד און יו סי דעט דער איז גאנע בי די לאועסט לעוועל איז יראת עונש, יו סקעירד אוו די אוו די בעלט, יו סקעירד אוו גיהנום, סעקאנד וואן איז די הייער לעוועל איז יראת חטא, איים סקעירד אוו די עבירה בי ביקאוז איים גאנע געט דיסקאנעקטעד פרום די אייבישטער. נאך מער, פריער אין פרקי אבות געפינט מען מפורש, הסתכל בג' דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, און יו טעלינג מי דעט יו ניד תורה לשמה, נאט טו קאם טו עבירה, דאס זענען דברים פשוטים וואס די הסתכלות זיך אריינטראכטן אין זיי, האלט אפ פון אן עבירה. יו סיט דאון פאר א מינוט, יו סעי מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, יו סטארט סעי יו העוו א עבירה פון די אייבישטער, איים סארי, נאט א עבירה וואז די פירסט טינג, סאו יו אר נאט גאנא נאט גאנא דו עבירות, וואט דאז איט העוו טו דו וויט תורה לשמה. ג. מוחל על עלבונו, ווערי געשמאק.

דעט איז ממש אנבעליוועבל פיט עקזעקטלי טו וואט די חידוש אוו די רבי איז וואט די משנה קאמס טו טעל אס. אות ג. עס זענען אויך דא כמה דיוקים אין לשון פון דעם מאמר, אלסא מהם, די רבי איז נאט גאנא עסק עווריטינג, א פיו אוו דעם. א', די לשון מלבשתו ענווה ויראה, וואן אוו די טינגס איז, איטס גאנא אינקלאוד דעם וויט ענווה ויראה, און נישט על דרך הרגיל אז דורך תורה לשמה, שוד העוו סעד, נעשה עניו וירא, וואט דו יו מין מלבשתו.

דער ביאור אין דעם די רבי איז גאנע אינאוועיט הו איז רב מאיר טאלקינג טו די פירסט שאלה היז גאנע ענסער רב מאיר איז מדייק אז דא רעדט זיך וועגן איינעם וואס איז עוסק בתורה לשמה כל העוסק בתורה לשמה איז טאלקינג טו סאמבאדי הו איז לערנינג לשמה אלרעדי וואס די כוונה אין דעם איז די רבי איז גאנע ברינג אוט טו אס די רבי אנדערליינד טו ווארדס that in this phrase that רב מאיר איז סעיאינג דערס טו טינגס דערס עוסק און לשמה די רבי איז גאנע פירסט עקספלעין די סעקאנד ווארט לשמה דען היז גאנע עקספלעין וואט איט מינס עוסק אקארדינג טו דיס וויל אנדערסטענד דעט לשמה מיינט אז מען לערנט נישט צוליב אויסנוצן דעם לימוד אויף וועלכן ס'איז תכלית אויסער דעם לימוד גופא אפילו נישט צוליב א קדושה'דיגן תכלית ווען יו לערן לשמה ווערי געשמאק נאו ווי העוו א איידיע וואט מינס לשמה איז לערנינג

תורה השגת התורה בלויז צוליב לימוד התורה סאו דיס איז קאלד לשמה וואט דאס מינט עוסק א דיפער ווארט און עוסק בתורה לשמה מיינט אז ער לערנט אין אן אופן פון מיט א עמל ויגיעה און נאך מער אז ער לערנט עס בדוגמא ווי איינער וואס פירט אן עסק כפשוטו ר' מאיר וואס ווערי קערפול וויט היז ווארדס עז ווי סעד בעפאר סעט כל העוסק בתורה די רבי סעד איט א לאט אוו טיימס דעט ווען יו לערן תורה העז טו בי עקזעקטלי עוסק בתורה וואט מינט עסק יו האוו א ביזנעס איי הערד איט פרום די רבי הימסעלף א פיו טיימס

שודנט העוו עני דאגות עס איז זיין לשמה הי שוד בי עיבל טו לערן ענד בי איבערגעגעבן צו דעם אקעי זיין גאנצע חיות ליסן טו וואס דער רבי סעד וואט מינס עסק זיין גאנצע חיות און הארעוואניע היז אול לייף און היז אול טוילינג איז אין לימוד התורה לשמה ביז דאס ווערט זיין גאנצע מציאות מהות וואט איז היז מציאות לוק עט הים תורה אוקיי נאו סו ווי עסטאבלישט דעט רב מאיר איז טאקינג צו סאמבאדי דאט לערנט תורה אנד דער רבי איז גאנג קאם אנד סעי וואט איז רב מאיר סעינג זוכה לדברים הרבה ביקוז די גיי דאט לערנט תורה לשמה העז א ווערי הארד קוועשן אין היז מיינד און הי דאזנט נאו האו טו סאלוו איט רב מאיר איז גאנג גיב אים די ענסער וויט דיס דברים הרבה דאס א ביוטיפול אות ה' וויבאלד דא רעדט זיך וועגן אן עוסק בתורה לשמה קען ביי אים נתעורר ווערן א שאלה הי העז א קוועשן רז"ל זאגן די גמרא סז אין יבמות כל האומר אין לי אלא תורה אפי' תורה אין לו סאמבאדי סז איי העוו אנלי תורה נאטינג טו דו וויט די ווארלד נאטינג טו דו וויט גמילות חסדים תורה אין לו סקענט בי תורה אליין נאר עס דארף זיין תורה מיט גמילות חסדים דאס הייסט אז אויך דער עוסק בתורה לשמה דארף זיך עוסק זיין מיט גמח דער רבי איז עדינג אין די הערה אקורדינג טו די אלטער רבי על כל פנים מיעוט ימיהם העז טו בי אלסא אין גמח נאט אל די טיים איז די איידיע איז תורה לשמה, באט הי נידס אלסא גמח. באט דאס איז מעגליך נאר דורך פארנעמען זיך מיט מענטשן ארום אים. האו קאוד איט בי? וואס דאז הי העוו טו דו? וואט דאז איט סעי אין מאמר אוו די בר מצוה, אברהם אבינו וואס סיטינג ביי די דאור, ביקאוז מידות יו ניד פיפל טו דו איט, איף דערס נאו פיפל דערס נאו חסד היר אלסא. סאו דיס גיי איז תורה לשמה איז לערנינג דעי ענד נייט. האו קאוד הי בי ביזי וויט פיפל? נאכמער, די התעסקות אין גמח כדבעי איז פארבונדן נאט אנלי מיט פיפל, באט מיט דער עבודה פון בירור וזיכוך המידות, האבן א געפיל פאר א צווייטן, נישט זיין קיין בעל גאווה וכו', וואס צו דעם פאדערט זיך א באזונדערע עבודה. יו טעלינג מי דעט איים א תורה לשמה, יו טעלינג מי דעט איף איי לערן אנלי תורה, איי דאנט האב תורה אידער, האו קאוד איי דא גמח? איף איי האב טו דא גמח, איי האב טו

און אפילו אין ענינים שבין אדם למקום זענען דא כמה וכמה עניני עבודה מוי וואט איז דעט איז עטס אלסא פעריאר הי העז טו בי מעורר אהבת השם זיין ירא שמים כדבעי הי העז טו אוועקן אין הימסעלף אהבת השם איף היז ביזי מיט לערנינג אול די טיים הי דאזנט העוו איט וואס זיי ווערן נישט אויפגעטון בדרך ממילא איט דאזנט קאם ביי איטסעלף נאר מדארף אויף דעם זייער פיל הארעווען בפרט לויט דער הוראה פון דעם רמבם דער רמבם טעלס יו קליר האו יו געטינג טו איט

שמחשב בדברים אלו עצמן דאט ווען הי טינקס אבאוט איט אוה דיס איז דער אייבערשטער דאט קריעטעד אלל דיס ווארלד און נרתע לאחוריו וירא ומפחד סאו איטס א דזשאב טו דו נאו דער רבי קאמס טו די טו די באדעם ליין אוו די קוועשן פרעגט דער עוסק בתורה לשמה דיס איז די קוועשן דאט איז אסקינג וויבאלד אז זיין גאנצער עסק איז אין תורה לשמה עז ווי סעד בעפאר עס איז גאנץ איטס היז האול מציאות און היז האול מהות און עווריטינג איז תורה איז ווי אזוי וועט ער קענען טון און אויפטון אין אלע אנדערע עניני עבודת השם, וועט ביי אים פעלן חס ושלום אין די ענינים, סאו וואט דאס איט מין תורה לשמה, און איז מיסינג אין אל די ענינים, און אין לו אפילו תורה. דער רבי איז קאנטיניאינג, ווען ביי אים וואלט דער עסק בתורה נישט געווען אין די דרגה פון תורה לשמה, איף הי לערנס נאט לשמה, דער איז נאו פראבלעם, דען הי עס טיים פאר באוט. נאר לידע את המעשה אשר יעשון, כולל אלע עניני עבודת השם, איז לערנינג ביקאז הי וואנטס טו נאו, האו טו שבת, יום טוב, תפילין, כולל אלע עניני עבודת השם, דעמאלט זענען לימוד און מעשה ניט סותר איינע די אנדערע, נאט אנלי איטס נאט קאנטרעדיקטינג, נאר אדרבה, ס'איז א לימוד וואס ברענגט אים צו מעשה ועבודת השם, וואי איז לערנינג? הי שוד בי עיבל טו דו, סאו די לימוד איז גאנא ברענג אים טו מעשה, ווען הי לערנס תורה לשמה איז קאנטרעדיקטינג טו מעשה. וויבאלד אבער אז דא רעדט זיך וועגן אן עוסק בתורה לשמה, ער טראכט בכלל נישט וועגן דאס וואס ער וועט האבן און דערגרייכן דורך דעם, איטס נאט דער, הי טינקס אנלי אבאוט תורה לשמה, נאר ער לערנט בלויז צוליב השגת התורה גופא, איז ער דאך שטענדיג אין א מצב, איז אלוועיס אין א סיטועשאן, אז ער טראכט אינגאנצן נישט וועגן זיך, און זיינע מדריגות אין עבודת השם, הי דאזנט טינק אבאוט עניטינג אבאוט היז מדריגות און אל דיס טינגס, ער האט נישט קיין צייט אריינצוקלערן צי ער האט שוין מברר און מזכך געווען זיינע מידות נישט. עס איז נאט היז דזשאב נאו, היז דזשאב איז תורה, על אחת כמה וכמה צו פארנעמען זיך מיט ענייני גמ"ח, מענטשן ארום זיך, טא וואס וועט זיין מיט אלע אנדערע עניינים אין עבודת השם? די רבי איז דזשאסט אין פוט פוט נאט עיטין, ווערי שארט, פעימעס שיחה אויף רבי יוחנן בן זכאי, דעט הי סעז די גרעיט רבי יוחנן בן זכאי סעד איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי ביפאר הי פעסט אוועי, וואט דו יו מין הי דידנט נאו הי דידנט נאו ווער איז גאוינג הי סעז הי וואז סא ביזי הי וואז סא אינוואלווד אין דואינג וואט דער אייבערשטער וואנטס הי נעווער טאט אבאט איף הי איז מברר די מידות נאט מברר די מידות הי דאזנט נאו ווער איז אפ טו סעים טינג איז היר אלסא וואטס גאנע בי וויט הים נאו קאמס די ענסער וואט רב מאיר איז טעלינג אס וויט די איידיע אוו זוכה לדברים הרבה אות ו' דער רבי איז גאנע אינאוועט דעט רבי מאיר וואז ווערי קערפול וויט היז לשון איטס נאט איטס נאט שכר איטס אן ענין אוו זכות יו געטינג א זכות וואט דאז איט מין איף יו גאנע לערן תורה לשמה דער אייבערשטער איז גאנע גיב יו סאם טינגס דעט איטס גאנע קאם טו יו וויטאוט ווארק און סאם טינגס דעט יו האב טו ווארק וויט א ליטל ביט נאט נאט אין רילעישן טו אדער פיפל דאס איז דער חידוש אוו דער רבי דער רבי סעז ווערי געשמאק רבי מאיר איז מחדש רבי מאיר איז מחדש צו דעם צו דעם תורה לשמה איז ענסערינג היז קוועשן איז רב מאיר מחדש כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, דער דיוק איז זוכה, און נישט אז ער וועט זיי, נישט אז ער וועט זיי האבן אלס שכר, נאט טאלקינג אבאוט שכר, קאוז איף יו טאלקינג אבאוט שכר, איז לערנינג לשמה הי דאזענט ניד שכר, סאו נאו קומט אויס דער רבי קען טאלק טו באוט, אז דער רבי איז גאנע סעי ביי די שיחה דעט רב מאיר איז טאלקינג טו באוט, איז טאלקינג איווען טו סאמבאדי איז נאט לערנענג לשמו, עז וויר גאנע סי ביי די ענד אוו די שיחה. דער שכר וואס דער אויבערשטער צאלט א אידן פאר לימוד התורה וקיום המצוות איז בערך צו דער תורה און מצות עצמן, נאט גשמיות'דיגע עניינים, וואס דאס איז אפילו לויט דער דעה אז שכר מצוות איז נישט ווי א תוצאה ומסובב פון די מצוות אליין, נאר איז א סגולה'דיגן אין א סגולה'דיגן אופן ווי א זייטיגע באלוינונג פאר טון די מצוה. דער רבי ברינגס דאון דעט דערס א, דער של"ה איז ברינגינג דאון דעט דערס טו אפיניענס, דערס וואן אפיניען איז,

איז באשטימט געווארן ואלאך סוי דיס איז אקארדינג טו די אפיניען דעט איטס דזשאסט אם איטס א סגולה ואלאך אז קאמא וקאמא לייט די צו די אדער אפיניען אז שכר מצוות איז ווי א טבעית'דיגע תוצאה פון דער מצווה גופא איי דו א מצווה איי געט שכר איז דאך אוודאי די שכר בערך צו די מצווה גופא ועל דרך זה בנידון דידן נאו וויר גאנע סעי יו די סעים טינג ווען הי לערנס תורה לשמה היז גאנע געט די שכר איטס נאטינג טו דו וויט דיס ביי די וועי היז גאנע געט אלסא א זכות ועל דרך זה בנידון דידן ביי ר' מאיר דער שכר פאר עוסק בתורה לשמה איז אין דעם זעלבן ענין וואט איז הי געטינג דהיינו התקשרות בנותן התורה וואס אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד חכמה אה חכמתו ורצונו אחד ס'נאט אנלי חכמה תורה איז איז עצמות, און דערפאר קען מען נישט אנרופן די דברים הרבה וואס זענען דא אויסגערעכנט געווארן מיטן נאמען שכר, איטס נאט שכר, קאוז היז טאלקינג אבאוט גשמיות'דיגע טינגס, וואט איז די שכר פאר לערנינג תורה? דעט יו געט קליווד מיט די אייבישטער, וואן. וואס זענען דא אויסגערעכנט געווארן מיטן נאמען שכר, וויבאלד אז אין זיי דריקט זיך נישט אויס דער ענין פון תורה לשמה, וואט איז תורה לשמה? התקשרות להקדוש ברוך הוא נותן התורה, און דיס איז וואס ר' מאיר איז מחדש, איף יו לערן תורה לשמה, דאנט ווארי, דאנט ווארי דעט יו נאט גאנע בי עיבל טו דו די גמ"ח ענד אלל די אדער טינגס, רימעמבער יו גאנע געט א זכות, וואט איז די זכות, די רבי איז גאנע עקספלעין איט, דאס איז רבי מאיר מחדש, אז אין צוגאב, אין עדישען צו עיקר השכר אלס תוצאה פון עוסק בתורה לשמה, איז ער אויך זוכה לדברים הרבה, פשוט געשמאק, דער איז טו סעפרעט טינגס, ער באקומט בדרך זכיה, דברים הרבה. סא היז מעריט היז מעריטינג א לאט אוו טינגס וואס זענען נידעריקער פון דער עצם מדריגה פון עוסק בתורה לשמה. איטס נאט אין די לעוועל אוו עוסק בתורה לשמה. וויי? וואס די דברים זענען אים מסייע אין אלע אנדערע עניני עבודת השם כדלקמן. די איידיע אוו עצם לערנינג תורה איז געטינג ריווארד די סעים טינג דעט היז קליווד מיט די אייבישטער און דען געטס א לאוער טינג דעט געטס סאמטינג עז א זכות. אות ז'. אות ז' די רבי גאנע ענסער דען וויר גאנע קאם בעק. אות ז' די רבי איז גאנע ענסער פרום עקארדינג טו דיס ווי גאן אנדערסטענד ארעדי וויי דער רב מאיר איז משנה אין די לשונות סעאינג נהנין ממנו עצה ותושיה און אל דיס לשונות דעט מלבשתו ענווה אל דיס ווי גאן אנדערסטענד עקארדינג טו דיס אות זיין די דברים הרבה צו וועלכע דער עוסק בתורה לשמה איז זוכה טיילן זיך אין צוויי סוגים עז ווי סעד בעפאר דערס גאן בי טו I should say two טו קיינדס אוו פעימענט טו קיינדס אוו ריווארד טו קיינדס אוו זכות וואטס גאנע בי וואן דעט גאנע בי זוכה לדברים וויטאוט דואינג עניטינג יו גאנע האב א זכות די אדער טינג איז דעט יו גאנע האב העלפ יו גאנע בי אייבל טו דו איט באט יו גאנע האב טו ווארק אן איט נאט לייק סאמבאדי עלס לעטס סי איט די דברים הרבה צו וועלכע זענען דער עוסק בתורה לשמה איז זוכה טיילן זיך אין צוויי סוגים דברים וואס ער באקומט בדרך ממילא ער דארף אויף זיי נישט האבן קיין אנדערע באזונדערע יגיעה, איטס גאנע בי א ריווארד פאר לערנינג תורה, נאט די שכר, גאנע בי א ריווארד, און אנדערע דברים צו וועלכע ער איז זוכה נאר באופן חלקי, און במילא איז נויטיג אויך זיין עבודה, היז גאנע געט איט, באט דזשאסט פארט, ענד פארט היז גאנע העוו טו ווארק, דאס הייסט ער באקומט זיי דורך, ער באקומט זיי דורך א פיל גרינגערע עבודה ווי א צווייטער.

און מקרבתו לידי זכות, וואט אר יו טאלקינג אבאוט? ווייל אויף די זאכן דארף דער עוסק בתורה לשמה הארעווען צו באקומען זיי בשלימותם, הי סטיל העז טו, איטס גאנע בי איזיער באט הי העז טו ווארק אן איט, דעטס וואי ר' מאיר יוזעס דיס לשון, עז דער רבי איז עקספלעינינג, דער עוסק זיין בתורה לשמה טוט נאר אויף אז מלבשתו ענווה ויראה, דער רבי'ס קוועשאן וואס נהיה ענוו וירא, יא דעטס וואט דער רבי עסקט, נאו נאו ר' מאיר סעז נאו. יו האב טו ווארק אן איט, איטס גאנע בי א לבוש, איטס גאנע בי איזיער, באט יו האב טו ווארק אן איט, די תורה פועלט ביי אים אז ער זאל האבן די מידות ענווה און יראה בדרך לבוש, וואטס א לבוש? אין אן אופן חיצוני, ווי א לבוש אויפן אדם, איטס א חיצון, איטס נאט מי, זיי ווערן אבער נישט פאראיינציגט מיט אים ביז צו ווערן זיינע מידות, רבי מאיר קענט סעי נעשה ענוו וירא, הי העז טו ווארק אן איט. אזוי אין תורה איז אים נאר מכשיר צו ווערן א צדיק. דאזנט סעי ביקאם צדיק ווען הי לערנס תורה לשמה. מכשרתו, איטס גאנע בי איזיער פאר יו טו ביקאם צדיק, באט יו העוו טו ווארק. אויך ונאמן, סליחה, מכשיר צו ווערן א צדיק ונאמן. מרחיק פון א חטא על דרך ולא ממש לא יאונה לצדיק כל און. דער איז א פסוק אין משלי, לא יאונה לצדיק כל און, דער אייבערשטער ברענגט דאזנט ברינג א צדיק טו עני ניסיון.

תורה איז כאש, איז מלבן ומזכך, איטס פיוריפייאינג אין א וועי, לייק פייער, די מידות פון דעם וואס לערנט תורה לשמה אז ער זאל מוחל זיין על עלבונו, דיס איז די עפעקט די תורה לשמה איז גאנע העוו, איט איז גאנע בי פארגיווינג, וואט איז לעפט, הי שוד ווארק אן הימסעלף טו פארגיוו, טו נאט איווען פיל איט. אבער בכדי צו דערגרייכן די שלימות אין בירור המידות אז ער זאל לכתחילה נישט פילן קיין עלבון, פאדערט זיך אן עבודה מיוחדת. דעטס וויי איט סעז מכשירו און אל די מלבשתו מכשירו און מוחל על עלבונו עווריטינג איז אנדערסטוד ווערי געשמאק נאו דער רבי איז גאנע סעי די אדער טינג דעט די לומד תורה לשמה געטס איט קאמפליט דאזנט העוו טו דו נאטינג דעטס וויי די קוועשן דעט הי איז עסקינג עם איי גאנע דו גמ"ח און אל דיס טינגס יו גאנע סי סאמטינג אנבעליוועבל דער רבי'ס ענסער וואט העפענס טו א פערסאן דעט לערנס תורה לשמה

דווקא דערפאר וואס ער איז עוסק בתורה לשמה איז ער זוכה צו דער צו דערהויבנקייט אין שכל בכלל יו נאו וואט איט ברינגס אים איט ברינגס אים טו א ניו לעוול אוו שכל וואט דאז איט מיען אויך אין וועלט זאכן איטס אן אנבעליוועבל טינג וואט הי סעז היר היז נאט ליסענינג טו רעדיא היז נאט לוקינג לוקינג עט פעיפערס הי דאזנט אנדערסטענד די ביזנעס היז א גיי דעטס סיטינג און לערנינג סאמבאדי איז גאנע טינק איי האב א פראבלעם אין ביזנעס, איי האב א פראבלעם מיט חינוך אוו די קידס, איי האב א פראבלעם אין פרנסה, סאמבאדי טעלס אים גאו עסק דיס גאי, הי סעז דיס גאי, הי נעווער סא א נוספעיפער הי נעווער הערד א רעדיא וואט עם איי גאנע עסק אים הי נאוס עניטינג אין דיס ווארלד הי סעז יע גאו אנלי טו אים. עמעיזינג. אויך אין וועלט זאכן איטס גאנע שארפן היז מיינד אזוי אז ער קען געבן אן עצה אויך אין מילי דעלמא, יו קען עסק אים אין מילי דעלמא היז אלסא גאנע בי עיבל טו ענסער יו.

נאו ווי גאנא ענסער די קוועשן די לעסט קוועשן די רבי'ס וואטס מגדלתו ומרוממתו וואטס די דיפרענס ביטווין די טו לשונות און וויי דאס רב מאיר יוז באוט אוו דעם ביוטיפול אות ט' דערפון דערפון איז פארשטאנדיג דערפון איז פארשטאנדיג אז אין דעם מאמר פון רב מאיר איז דא א הוראה נישט נאר פאר דעם עוסק בתורה לשמה אליין נאר אויך פאר א צווייטן אידן וואס קען טראכטן רב מאיר איז טעלינג אס דעט א איד דעט איז נאט עוסק בתורה לשמה קוד העוו א פראבלעם מיט וואט איז היז פראבלעם וויבאלד אז אן עוסק בתורה לשמה מוז זיין אפגעזונדערט פון עניני עולם און פון מענטשן ארום איים נאט א עוסק בתורה לשמה און איי וואנא איי האב א פראבלעם און איי וואנא גא עסק סאמבאדי דעט איז סמארט דעט הי נאוס אין עווריטינג ווער שוד איי גא סאו האו קוד איי גאו טו דיס גאי דאט לערנס תורה לשמה ביפאר ווי אנסער די גאי דאט לערנס תורה לשמה דאט יו גאנע בי אוהב את הבריות יו גאנע משמח את הבריות נהנין ממנו עצה נאו היז טאקינג טו די גאי דאט העז טו עסק די קוועשן איז דאך ביי אים נישטא קיין ידיעה אין עניני עולם ווארום אויב יא איף הי נאוס וואטס גאוינג אן אין די נוספעיפער און אין די רעדיו איז דאך דאס גופא א באווייז אז ער איז נישט קיין עוסק בתורה לשמה סאו די קוועשן איז, על אחת כמה וכמה אז עס איז נישט שייך צו פארלאזן זיך אויף זיינע אן עצה, אין מילי דעלמא אדער עסקנות ציבוריות וכיוצא, האו קאוד איי עסק אים סאמטינג אין עסקנות ציבוריות און אין אין ענייני עולם הזה, האו קאוד איי עסק אים? רבי איז סעיאינג, רבי מאיר איז טאלקינג טו הים אלסאו, טו א סימפל דזשו דעט הי העז א פראבלעם און הי דאזענט נאו ווער טו גאו, פארווארנט אים רבי מאיר, רבי מאיר איז טעלינג אים, אדרבה, ליסן טו מי, דווקא צוליב דעם וואס ער איז עוסק בתורה לשמה, איז ער זוכה צו א שלימות'דיגער הבנה אין ענייני עולם, און דערפאר איז נהנין ממנו עצה ותושיה וכו', אז די עצה וואס ער גיט איז אין אן אופן פון נהנין. דער פריערדיגער רבי האט א סטארי, סאמבאדי קעים טו עסק הים א קוועשאן אין ביזנעס און הי טאלד דעם, ענד ענד דען הי עסקד הים טו געט ציצות אר געט תפילין, סאו הי דיד וואט, סאו הי טאלד דעם, טינגס דעט איי העוו נאו אנדערסטענדינג און איי נעווער לערנט אבאוט ביזנעס, יו ריליי אן מי און יו קעים טו עסק מי און יו גאנא דו וואט איים טעלינג יו, און איים טעלינג יו סאמטינג וואט איי אנדערסטענד און איי לערן דעי און נייט און איים א רבי, דיס יו דאנט וואנט טו ליסן טו מי.

איווען ווען יו עסק אים די קוועשן און יו עז א ביזנעס מאן טינק רבונו של עולם האו קאוד איי גאו דו וואט הי טאלד מי וואט הי טעלס מי דאז נאט מעיק סענס רב מאיר סעז דו איט יו גאנע בי נהנה נאו דזשאסט ליסן טו אים ליסן באווארנט עס רב מאיר אז אדרבה דווקא צוליב דעם וואס ער איז עוסק בתורה לשמה איז ער זוכה צו שלימות'דיגער הבנה אין ענייני עולם און דערפאר איז נהנין ממנו עצה ותושייה אז די עצה וואס ער גיבט איז אין אן אופן פון נהנין וואט העפענס איף יו קאם טו דיס גיי וואס לערנס תורה לשמה ענד יו אסק אים א קוועסטשען ענד הי ריעלי דאזענט נאו וואט טו ענסער סאו וואט איז הי גאנא דו היז נאט גאנא ענסער בפשטות אויב ער האט נישט גענוג קלארקייט אין די געפרעגטע זאכן סאמבאדי קאמס טו עסק אים סאמטינג אין ביזנעס אר סאמטינג איי דאנט נאו וועט ער זיך אפהאלטן פון געבן א עצה היז נאט היז נאט א שוטה היז נאט גאנא גיוו א עצה ווען הי דאזענט נאו אבער לאידך אויב ער וועט יא ארויסזאגן זיין מיינונג און א עצה איף היז גאנא סעי וואט הי טינקס אין היז אין היז וואטס עצה אן אדווייז איז דאן קלאר אז דאס איז די אמת'ע און ריכטיגע עצה ותושיה לויט תורת אמת. און אפילו ווען ס'דוכט זיך אז די עצה וואס ער גיבט איז נישט אויסגעהאלטן לפי שכל אנושי, איט דאזענט מעיק עני סענס, וויבאלד אבער אז דער עוסק בתורה לשמה איז אן אוהב משמח את הבריות, איז א דבר ברור אז נהנין ממנו וכו', איטס גאנע בי גוד, אז פון דער עצה וואס ער גיבט זייענדיג אן אוהב און מיט כח וועט מען געוויס הנאה האבן, איטס גאנע בי עווריטינג פערפעקט.

א' מצד זיין עצם עסק אין תורה לשמה איז ער העכער פון אלע עניני עולם, פונקט ווי תורה אליין איז הייער דען די ווארלד, דען סאמטינג דעט איטס אין די ווארלד, ב' מצד די דברים הרבה צו וועלכע ער איז זוכה האט ער א שייכות צו עניני עולם, כאטש זיי זיינען פיל נידעריגער פון זיין דרגה און מעלה, דעט היז עוסק בתורה לשמה, באט הי געטס בויט ענינים, נאמבער וואן הי געטס קאנעקטעד וויט די אייבישטער, דיס איז די שכר, הי געטס קאנעקטעד און קליוו וויט די אייבישטער, אן די אדער סייד, הי העז א שייכות אוו די לאוער טינגס אוו אים, נאו אקארדינג טו דיס טו טינגס דעט א פערסאן לערנס לשמה עז רב מאיר איז יוזינג מגדלתו און מרוממתו לעטס סי וואט די רבי איז סעינג און בהתאם צו די צוויי דרגות אין אין אין רילעישאן טו דיס טו טינגס זאגט די משנה די צוויי לשונות מגדלתו און מרוממתו וואטס די דיפערענס גדול פאסט אין פארגלייך צו איינעם וואס האט אן ערך צו אים נאר ער איז קלענער פון אים וואס מיינט גדול סאמבאדי נאוס טרי מסיכתות אויסווייניג וויטאוט לוקינג וואן נאוס וואן מסיכתא סאו הי איז גדול ממנו, הי נאוס וואן מסכתא הי נאוס טרי מסכתות, אבער איף סאמבאדי נאוס וואן פרק און סאמבאדי נאוס די האול ש ס, יו קען סעי איטס בערך, דען איטס מרוממתו, איטס נאט מגדלתו, מגדלתו איז ערך, מרוממתו איז נאט בערך. רוממות ווייזט אויף א דערהויבנקייט און אפגעטראגנקייט וואס איז שלא בערך העכער פון דעם וועמען ער איז מרומם, און דאס איז רבי מאיר'ס טעלינג הים, יור גאנע געט סיי מגדלתו און סיי מרוממתו, מגדלתו איז גאנע בי אן די עניינים גשמיים דעט יור גאנע געט, מרוממתו אן די עניינים רוחניים, בענינינו סיי די דברים הרבה צו וועלכע ער איז זוכה וואס זיי האבן א שייכות און אן ערך צו ענייני עולם עולם והבריאה, יא משמח את הבריות און נהנין ממנו עצה ותושיה איז עס דא ווי דעמאלט איז ער גדול על כל המעשים זיין גדלות קעגן די מעשים און ענייני עולם איז בערך אויך ער איז גרעסער פון זיי.

באט עטליסט דעט יו סטארט לייק דיס דען יור האול לערנינג איז דיפרענט. ויש לומר הביאור דען דער רבי איז גאנע עקספלאר און עקספלעין עקזעקטלי וואט דער אלטער רבי מינס ווערי געשמאק. ויבאלד אז תורתו של הקדוש ברוך הוא איז אין סוף קען זי קען זי נישט נתפס ווערן אין דעם שכל פון א מענטשן א נברא און א מוגבל. דער אייבערשטער קריעיטעד אס. דער אייבערשטער'ס תורתו וחכמתו איז אחד. איטס נאט אנלי הוא אחד תורתו וחכמתו רצונו אחד. וחכמתו אחד, מיינס תורה איז נאט אנלי מוחין, עטס עצמות ומהות, סאו האו קאוד א נברא אנדערסטענד בכלל תורה? סיידן ס'איז ביי אים דא די תנועה פון ביטול, ווען קאוד יו געט תורה? ווען יו העוו א ביטול, וואס דורכדעם קען מען מקבל זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא, און על דרך ווי מען געפינט ביי מתן תורה אז די כלי צו קבלת התורה, א ווערי גוד פרוף איז ביי דעט ביי מתן תורה, וואט העפענד דען? אז די כלי צו קבלת התורה איז געווען דער ביטול פון זייער זאגן נעשה ונשמע, האו די גמרא סעז אין שבת, הקדמת נעשה לנשמע, וואט איז איט? שאוז אן ביטול, דער רבי ברינגס דאון אלוועיס אין די מאמרים און אין די שיחות, די דיפרענס ביטווין, ביטווין, ביטווין ביטול טו רצון און ביטול טו בעל הרצון, איי ספאוק אלרעדי אבאוט איט אה וואנס, ביטול לרצון מינס דעט איים בטל, איף יו גאנע עסק מי סאמטינג איים גאנע דו, האו אבאוט איף איט גאוס ביי פייוו יערס אר טען יערס און יו דאנט עסק מי נאטינג, סאו איים נאטינג, איים נאט נאו קאנעקשאן וויט יו, ביטול לבעל הרצון מינס דאזענט מעטער איף יו עסק מי אר יו דאנט עסק מי, איי עם בטל טו יו קאמפליטלי, דעטס די איידיע אוו הקדמת נעשה לנשמע, און אזוי און אזוי איז עס אויך ביי יעדערן, סאו די סעים עז ביי קבלת התורה, עד טו בי די איידיע אוו הקדמת נעשה לנשמע ביטול, איטש ענד עווערי וואן איז די סעים טינג עווערי דעי ווען הי גאוס סטארט לערנינג, און אזוי איז עס אויך ביי יעדערן אז איידער עס הויבט זיך אן ביי אים אן דער סדר פון לימוד התורה, וואס דאן איז דער פסק דין אז לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמו, ווען יו לערן תורה יו קוד סטארט שלא לשמו, וויי? ביקאוז אדערווייז יו נאט גאנע געט לשמו, יו מאסט סטארט שלא לשמו, באט יו מיסינג וואן טינג, דארף זיין די תנועה פון קבלת התורה, בעפאר יו לערן העס טו בי קבלת התורה, כדי צו באקומען א שייכות מיט תורתו של הקדוש ברוך הוא, אדערווייז יו קענט, אדערווייז יו קענט העוו א שייכות טו די אייבישטער.

רבי סעיס א מיליאן תירוצים, די רבי'ס תירוץ איז מאסט ביוטעפול ענסער, דיס איז וואט די רבי ענסערס, וואי איז איט בעיס? כי לימוד התורה בהבנה והשגה הוא עניין הבעיס שבתורה, וואטס די אלף שבתורה? בעפאר יו סיט דאון לערנינג די ביטל, דעטס וואי די תורה מאסט סטארט וויט א בעיס, עמעיזינג, כי אי אפשר להיות האו קוד איט בי לערנינג תורה אנלי בעיס, רק לאחר הקדמת הביטל די אלף. און דאס איז דורך דער תנועה פון ביטול וואס דריקט זיך אויס אין דער כוונה לשמה, ווען איי גאו סטארט לערנינג, איים נאט היר, איים גאנע לערן טודעי פאר די אייבישטער, דעטס לשמה. ער האט נישט קיין אייגענע פניה אין זיין לימוד וואס ווייזט אויף א הרגש פון דער אייגענער מציאות, איים נאט היר, איים לערנינג פאר די אייבישטער, און עס הערט זיך נאר אן די מציאות פון תורה. און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער מסדר הברייתא האט אנגעהויבן מיט די ברייתא פון קנין תורה,

ביוטיפול קוועשן, דלכאורה תמוה, פריער וואלט געפאסט צו ברענגען די ברייתות וואס זענען מזרז אויף לימוד התורה בכלל, ברענג טינגס דעט איטס גיווינג קארעדזש טו לערן תורה, און ערשט דערנאך אויף די העכסטע מדרגה, עפטער דעט יו קאם טעל מי האו טו לערן די הייעסט לעוועל אין לימוד תורה, וואט איז איט? עוסק בתורה לשמה, וואטס גאוינג אן היער?

עס טוט פירסט הקדמת נעשה לנשמע יו וואנע לערן תורה עז סופאוזד טו בי פירסט איז די אלף תורה לשמה ווען יו סיט דאון ווען יו לערן לערן שלא לשמה די ביגינינג העז טו בי לשמה ווייל די ברייתא פון קנין תורה וועלכע מען לערנט אין דעם שבת פאר שבועות זמן מתן תורתנו גיט ארויס דעם סדר ווי א איד דארף זיין דארף זיך גרייטן צו קבלת התורה בחג השבועות דאס איז טעלינג אס וואס דער סדר איז צום אלעם ערשטן פאדערט זיך די תנועה פון עוסק בתורה לשמה אדערווייז קענט געט די תורה

תשל"ה, דיס איז תשל"ה, שבועות תשל"ה, אין די נאט מוגה'דיגע שיחות, איי רימעמבער איט, איי רימעמבער ווי ווער אלל סמיילינג אין די רבי'ס עקספרעשן עז די רבי'ס עקספרעשן וואס לייק ראשן ראשן דזשוס, די רבי סעד א איד א איד איז גאוינג טו סיט דאון און לערן,

אין אידיש איז ניין און דרייסיג, דער רבי וואוד סעי דרייסיג ניין, זיבעציג צוויי, אלעמאל, יא, אזוי די רוסישע רעדן אזוי, דער רבי אלסא אין עקספרעשן וואס אלסא, רבי חדאקאוו, יו נעווער הערד פראם די רבי חדאקאוו, דער מונקאטשער, נעווער דער מונקאטשער, קאמפליטלי דיפרענט אין די עקספרעשן, עניוועי, וואס דורך דעם, דורך דעם דעט עוורי דעי יו דואינג איט, און רבי מאיר איז טעלינג יו דיס שבת ווען ווי גאנע סעי די פרק קנין תורה, רעמעמבער, דורך דעם איז מען מקבל תורה. און אז נאך אויב זיך אנדער זייט דערפון די מיט דער טויער רעפארט איז דאס עפרעטיקס